פירסט אוו אלל איי וואנט טו סעי א טינג וויטש איי הערד פראם וואן אוו די גדולי ישראל וויטש הי וואנס סעד פיפל טינק דעט ווען א פערסאן העז א טשיילד וויטש בעסיקלי איז נאט פרום העז סאמטינג טו דו וויט דעם דעי אר נאט מחנך קארעקטלי די טשיילד איט איז נאט טרו הי סעד ווען יו העוו א טשיילד וויטש איז בעסיקלי נאט גאינג אין דרך התורה העז נאטינג טו דו וויט יור חינוך. הי סעד ווייס ווערסע טו, איף יו העוו א טשיילד, לעטס סעי פייוו, טען, בויס, ענד וואן איז ממש א צדיק, איט איז אלסא נאט אוו יור גוט חינוך. יו שוד קנאו דעט. נישט לכאן און נישט לכאן. סאו די פירסט אוו אלל איז א פערסאן העז טו קנאו, דאס איז זייער וויכטיג פאר פערענטס צו קנאו, עס האט נישט מיט זייער חינוך, נישט זייער חינוך מעיד די דעמעדזש, ענד נישט זייערע חינוך האט געמאכט אז זאלסט וואקסן א גדול ביז א חסידישער בחור, א חסידישער בחור איז אויך נישט פון די עלטערן, סאו איטס א מאטש איזיער פאר די פערענטס טו נאו דעט איטס נאט יור פאולט, דאס איז די ערשטע זאך, און ס'איז א מציאות, א פעקט, ליידער טווענטי טווענטי כמעט אין לך בית שאין לו מת אין די בחינה, סאו בעסיקלי נאובאדי איז אימיון, נאובאדי איז עקזעמפט, די שענסטע משפחות, איטס ווערי אימפארטענט טו נאו, נישט זיך צו שלאגן און קלאפן על חטא, ממילא וואנס יו העוו דיס אין מיינד אז ס'איז נישט דיין פראבלעם, דעט מיענס איטס נאט יור, ס'איז נישט, איז עס א מאטש איזיער טו אנדערסטענד דעט בעסיקלי ס'איז געקומען צו מיר נישט מצד מיין מעשים, ביקאויז לייק אבי סעד דאס איז פשוט מיין שליחות, איים א שליח, נאו איי קאלד גאו שליחות אן קינגסטאן ניו יארק. איי קען גאו שליחות אן עפפינג ענגלאנד, יו קען גאו אלל אווער ענד יו קען גאו שליחות אין יור האוז, די אנלי מעלה יו העוו דעט יו אר אין א שליחות וויטש העז קאושער גראסעריס, יו העוו א שול, יו העוו חסידישע מוסדות, ווייס אדער שליחים וויטש ליוו אין די הרי אררט ענד דעי העוו טו קאמיוט דעיר טשילדרען. טו א דיסטענס אוו אן אווער, טו אווערס, אר העוו טו גאו טו מקווה, פלייאינג טו א מקווה, אר וואטעווער, יו האט די רבונו של עולם געגעבן א שליחות, ווערי קאנוויניענט שליחות, א קאמפארטעבל שליחות, איט איז ממש אין יור האוז. סאו דעטס די פירסט טינג וואט יו העוו טו קנאו. די סעקאנד וואן פשוט איך וויל פארציילן אפאר מעשות וואס איך קען זאגן. איז כדאי טו טעל יו. וואן סטארי וואס מאסט פראבעבלי מאסט אוו יו הערד ארעדי, ענד איטס א טרו סטארי, ווייל ס'איז געדרוקט, איי דאנט רימעמבער נאו די מקור, וויטש וואס ר' שלמ'קע זוויהלער. ר' שלמ'קע זוויהלער איז ידוע, האט אריין גענומען כל צרוע וכל זב, ענד האט קיינמאל נישט ארויס געשיקט א מענטש, ער האט קיינמאל נישט מוסר געזאגט, ממש הי העד א אייניקל, איך מיין עס איז געווען רבי גדלי' אהרן'ס טאכטער באט איים נאט שור, גדלי' אהרן איז געווען דער וואס האט איבערגענומען זיין די רבי'סטווע, אבער איי טינק איים נאט שור, איט וואס איט וואס וואן דארי דעמאלטס די צייטן ווען ר' שלמ'קע זוויהלער וואס דאס איז געווען די ביגינינג אוו די מדינה איווען ביפאר, ענד וואס ווערי טאף אידישקייט, עניבאדי הו וואנטעד טו סורווייוו פשוט פיזיקל יו העד טו גאו אין די אצ"ל און די לח"י און די סאו נאובאדי וואס פרום, כ'מיין זייער איט וואס ווערי הארד ענד הי העד א גרענד דאטער וואס בעסיקלי האט אנגעהויבן אנצושמעקן און שי העד אלל קיינד אוו שלעכטע חברים חבר'טעס. און ר' שלמ'קע האט איר מקרב געווען אלל דע וועי, שי קעים אין וואנס טו הער גרענדפאדער ענד הי עסקט, זיידי איי ניד מאני, איי וואנט טו גאו טו דע אפרע, ווייס איך דע אפרע צו וואן אוו דאוז, האו מאטש דו יו ניד, הי טאק אוט דע מאני, הי געיוו טו הער, ענד הי געיוו הער עקסטרע סתם וואס צו קויפן עפעס אזוי ווייס איך, דעמאלטס האט דער עולם נישט געהאט א לאט אוו מאני, ענד אווער היער נאו יו העוו איט, שי ווענט טו דע דאר, ענד ביי דע דאר שי טורנס הערסעלף אראונד ענד סעד. יו נאו וואט איים גאנא טעל יו, איי נאו איט, עס טוט דיר וויי, איים נאט גאנא דו איט, איי סא יו געיוו מי די מאני וויטאוט עסקינג, וויטאוט טעלינג מי עניטינג, דזשאסט יו עסקד, אווער היער יו העד איט, דידנט סעי א ווארד, איי דיסיידעד איים נאט גאנא הארט יו, שי טורנד הער סעלף אראונד, שי דידנט גאו, למעשה איז זי ברוך השם, זי איז א באבע, און מיט ערליכע קינדער מיט ערליכע אייניקלעך, רבי שלמ'קע האט גארנישט געזאגט.

איז דא א איד וויטש וויטש העד נאט נאו נאו נאו איטס ליידער ווי מען זאגט איטס סטייליש טו העוו וואן יו נאו אזא אבער מען רעדט דאך יו טאלקינג אבאוט טערטי יערס אגאו וויטש אנאדער קאזין טאלד מי די סטארי הי וואס סיטינג ביי א שבת סעודה ענד דעט א גיי יוזט טו ברענג אין אלל קיינד אוו געסטס ענד איי קעים טו הים אלסאו פאר שבת ער האט אריינגענומען מיט אידן דער וואס וואן גיי אין מידל אוו די שבת סעודה

און דער איד זיצט ביים סעודה ביים טיש, ווייסט אמאל יו קען סי דעט הי געטס נערוועס אר היז אייז איז בלינקינג אר וואטעווער, גארנישט כאילו לא היה, סעודה איז ווייטער געפארן, עפטער א ווייל הי קאמס בעק, סיטס דאון, הי סמעלס לייק פראם א סיגערעט, יו נאו עוועריבאדי קען סמעל איט, און דער מענטש זיצט אויבן ביי די סעודה און כאילו לא היה, ס'איז, מ'מיינט נישט מיר, מ'מיינט נישט אים'ן. אקעי האט ער געפילט ער האט אהבת ישראל פיפל קאם טו הים אקעי האט ער געטראפן עפעס א מענטש וואס איז הי דינט בלינק שפעטער הי עסקד האט ער אים געזאגט אז דאס איז דאס איז דאס איז דאס איז זיין זון דאס איז זיין זון הי דינט סעי א ווארד פאר הים ביי די שבת סעודה דער וואס א ביג קראוד הי פיקד הימסעלף אפ סמאוק קאם בעק באט נאט הי דינט סעי א ווארד הי דינט איווען די פעישעל עקספרעשאן וואס סאו דעט גארנישט כלא היה. דיס גיי, דיס יונגערמאן, דיס בחור, ווען הי וואס דען א בחור, דיס גיי טודעיס דעי, איז שוין א זיידע ברוך השם, דעט מינס ער האט שוין חתונה געמאכט זיינע קינדער, איז א חסידישע יונגערמאן, אבער נישט נאר שטריימל בעקיטשע און אינסייד איז ער אזוי ווי קייסער וכו', נאר טאקע א חסידישע יונגערמאן, אנלי ביקאוז די פערענט דיד נאט סעי א ווארד פאר הים, און דאס איז א סטארי וויטש בלאו מיי מיינד, איך האב נישט געוואוסט אפילו אז ער איז אדורכגעגאנגען אזא משבר אין זיין לעבן בכלל. איי אנלי גאט טו נאו לעיטער אז דאס איז געווען, און דאס איז געווען וואס האט אים צוריק געברענגט, און די חידוש איז געווען אז איט וואזענט נאו איט וואזענט טערטי יערס עגאו ווען איט וואזענט סטייליש די אבי'ס מהלך, און דער איז אנאדער סטארי וויטש דאס האב איך שוין יא מיטגעלעבט וויטש די בחור טאלד איט פאר מיי סאן דוד עז יו נאו הי טיט הימ די עניינים ענד דען הי טאלד מי די סטארי אגעין דעט בחור טאלד מי נאו איך בין שוין אויך א אינגערמאן הי טאלד מי איי עם פרום איים גאנע טעל יו א סטארי.

ענד איי יוזט טו גאו טו הים, און ער איז טרייען יעדע מענטש, און אזוי ווי ווייסט ער האקט, מ'קען זיצן ביי אים שבתים, אלעס, איך פלעג פארן צו אים אויף שבת, אמאל ווייסט איי וואס וואנס גאר צפון מישיבה און ווען, בין איך געפארן צו אים אויף שבת, יוזט טו קאם טו הים פאר שבת, וואן שבת עפטערנון, איי עם סיטינג אין מיי אפארטמענט, סמאוקן א סיגארעט, איך וואק ארויס פון מיין אפארטמענט, און איך זעה די בישטנער איז פונקט געווען א שבת ירושלים, וואקס אן די סטריט, ענד הי קאמס מי אקראס, און ס'איז מיר שווארץ געווארן פאר די אויגן.

וואטעווער זיין זשאב, דעי העוו, דעי נאו סאמבאדי קעירס פאר דעם, סאמבאדי לוקס עט דעם, און ממילא, איך דארף, איך, איך רעד נישט קיין ווארט פון אידישקייט, אבער כ'האב שוין אסאך מענטשן וואס מ'זאגט זיי ווילן אליין טון, אזויווי זאגסט, וואנס דעי פיל דעט סאמבאדי לאווס, סאמבאדי קעירס דעם, די פראבלעם פאר מיר ס'איז דא א ווארט פון אלטער רבי, א מורא'דיגע ווארט, אין פסח מאמרים, אין פסח מאמרים זאגט דער אלטער רבי אזוי, א קליין קינד האט א טאטע ליב, ווייל ער האט אים ליב בעצם. בעצם ער האט אים ליב בעצם. ווען הי געטס אולדער, סאו בעסיקלי קומט אריין, שכל קומט אריין אינוואלווד, און שכל פארוואסערט די ליבשאפט, ער ווערט גרעסער, סאו אוטאמאטיקלי, יו נאו, און ווען ער איז א קליין קינד האט ער נישט קיין שכל, סאו ער קען ער קען מאכן אינמיטן דיינינג רום, און ס'איז מען נעמט גלייך א ווידיאו, יא ווייסט איך האב דאך שוין געמאכט אייניקלעך, יעדע סטופיד זאך וואס זיי טוען באקום איך א וואטסעפפ, די קינד איז אריינגעקומען גענומען די מעיל אויסגעגאסן אין גאנצע קאך, אדער אין דיינינג רום אדער וואטעווער, באקום איך שוין א פיקטשער, קוק! יו נאו, אוי וואס טוהסט? גייסט אים שלאגן? גייסט אים שרייען? כי נער ישראל ואוהבהו, דא יענער מאן, כי נער ישראל ואוהבהו, ווערט אביסל עלטער, וויל מען שוין דו מוזט דאס טוהן, דו מוזט טוהן, אבער דאס איז נישט למעליותא, דאס איז בעצם א חסרון, שכל איז א בעיה, נאר וואס דען, איט העז טו בי לייק דעט, שכל איז. דער קינד ווען ער ווערט עלטער הייבט ער אן צו זעהן אז דו מעסט מיך מיט דער חיצונית'דיגע זאך וואס איז אריינגעקומען, מיט דער שכל. די שכל הייבט יעצט אן דן צו זיין, ער זאגט מיר, איך האב יא גוט געטון, איך האב נישט גוט געטון, אויב איך טו דאס האסטו מיך מער ליב, איך האב דיך נישט, ס'איז דא דא די עפעס א שדכן אינמיטן, וואס ער הייבט מיר אן צו זאגן אז בעיסיקלי, עי עי עי עי, אז דו מוזט דאס טון דעמאלטס, יו נאו, די קינד פילט נישט, דו האסט אים ליב בעצם ווייל דו האסט מיך ליב. דו האסט מיך ליב וואס איך גיי אנגעטון, דו האסט מיך ליב ווייל איך טו עפעס, דו האסט מיך ליב מצד מיין שכל. איז דא אבער א למעלה מטעם ודעת, ס'דא א זאך ווי למעלה, למעלה מטעם ודעת, ס'דא א זאך א דרגה, וואס ווען די קינד הייבט אן צו זען דו האסט מיך ליב ווייל דו האסט מיך ליב, נישט ווייל ארום און ארום, דעמאלטס איז די גרעסטע נאנטקייט וואס עס קומט א טאטע מיט א קינד. ס'איז אזוי ווי ווען ער איז קליין, אבער דאס איז, ס'איז למעלה מטעם ודעת. ס'דא א למטה מטעם ודעת ווען ער איז קליין, נער ישראל ואוהבהו, און נאכדעם איז דא א דרגה ווען ער איז למעלה מטעם ודעת, איז פשט למעלה מטעם ודעת, ווען די קינד הייבט אן צו זען, איך האב דיך ליב ווייל איך האב דיך ליב, נישט דער ארום און ארום, דעמאלס ווערט פארבינדן מיין ליבשאפט מיט דיין ליבשאפט. אזוי האסטו מיך נישט ליב, האסט מיך ליב ווייל איך טו גוט, וראי' א בעסערע קינד האסט מיך ליב מער, ווייניגער האסט מיך ווייניגער ליב. איז די פשט איז אז דו האסט מיך נישט ליב, דו האסט ליב בעיסיקלי וואס איך טו. בשעת מ'איז מקרב אזא איינעם, וואס בעצם האט האט דער'ס נאו ריזען טו לאוו מצד דער ארום און ארום ווייל מצד ארום און ארום איז ער נישט שייך, ער מאכט נאר בזיונות סאו טו ספיעק, דעמאלטס הייבט אן די קינד זעהן איי ער האט מיך ליב, די מינוט וואס ער פילט דו האסט אים ליב איטס כמים פנים אל פנים, איטס הונדערט פערסענט מציאות, כמים פנים אל פנים, דאס דאס דאס דאס איז די ווארט, פארגעס פון דער ארום און ארום, אוודאי און אוודאי ס'איז דא א שלב ווען דו דארפסט, ס'מוז גיין מיט סטראקשער, לאו ענד ארדער, ס'קומט אריין שכל, ווען די קינד זאל בלייבן א נאר, כי נער ישראל ואוהבהו בלייבן א גאנץ לעבן א נאר, דעמאלטס איז עס א ביטערע זאך, און ס'דארף זיין שכל, אבער טאמער ס'איז אבער אזא מין שלב וואס נעבעך דער קינד איז דער אלע ארום און ארום גייט נישט, דען יו גאו טו די הייער שלב, א דיפער שלב, וואס דו האסט, וואס עס ווערט פארבינדן מיט די עסענס פון דער מענטש. נישט מצד די רימען ארום. און דער קינד פילט עס. דער קינד פילט די זאכן גלייך אויף די סעקונדע. דאס איז אין אין איין מינוט, אין נאו טיים פילט דער קינד אז יעצט האסטו מיך ליב. ביז יעצט האסטו ליב געהאט וואס איך גיי אנגעטון, וואס איך טו, דו האסט מיך ליב ווייל ווייל דו האסט מיך ליב. און און און און לייק לייק איי סעד, איטס ווערי טאף. איטס איטס ווערי טאף. אזוי איז עס ווייל די שכנים, די זיידע, די באבע, די שכן, די מצד דעם. ס'איז די, איך, איי וויל טעל יו א סטארי.

כ'בין געווען פונקט, נישט מאכן, כ'בין געווען פונקט יענע יאר אין שווייץ, כ'האב געטראפן עפעס א איינעם וואס טוט אויכעט פאר דעם פאר דעם מין חברה, אזוי פארציילט מיך דאס פארציילן א מעשה, איך האב געהאט א גערע חסיד וואס א קינד איז אויסגעגאנגען אויף צרות, האב איך געפרעגט פון דעם, איך האב גערעדט מיט די מאמע. די גערע, די גערע פעמילי, די סאן ווענט אוט? ווענט, ווענט אוט, חזר בשאלה. אה, הי ווענט אף, או טי די. או טי די. און איך האב געוואלט רעדן מיט די עלטערן, דעי שוד קאנעקט יו נאו טו די טו דו ווייסט טו די קינד, און איך האב עס נישט געקענט טון, בכלל נאו אפענס איז מאוסט פון די פראבלעמס אין א וועי ס'איז שווער היינט דו, למשל ס'איז גוט אז די מאמעס זאלן וויסן, ס'איז שווערער פאר די מאמעס צו עקסעפטן דער קינד ווי די טאטעס בדרך כלל, יוזשעלי איז דאך דא די מאמעס לאוו, איי דאנט נאו איף יו סי איט אין יור פרעקטיס, באט וויפיל איך האב געפילט און געזען

ער גייט אנגעטוען אזוי, ער קומט אריין, איך שעם זיך. האט ער געפרעגט פון יענעם, לעטס אסום ווען דער קינד וואוינט אהיים אין שווייץ, ער קומט נישט דא קיין גער, און ער קומט נישט דא קיין שבת, ער קומט נישט דא קיין יום טוב און דאס, וואלט דיך אויך געארט ווי אזוי ער גייט אנגעטון? זאגט זי מיר ניין, ווייל קיינער זעט נישט. קיינער זעט נישט, דא ער דרייט זיך צווישן עולם, האט ער, זאגט ער פאר דעם דעם דעם מאמען, דאס מיינט צו זאגן אזוי, דו גייסט יעצט אוועקווארפן דיין קינד ווייל דער שכן, צו ווייל דער חבר אין בית מדרש, צו ווייל, איז דיס וואט איט איז? עסום אז ער וואוינט אין שווייץ. סאו ס'איז נישט מיינס. אבער כ'זאג ספעציעל פאר דעם טאטן. זאג פאר דיין זיידן, זאג אים, די זיידע, דו דארפסט פארשטיין איין זאך, עסום דאס איז נישט דיין אייניקל. קום אריין אין בית מדרש מיט א בלעכענע פנים, ס'איז נישט דיין טאטע, ס'איז נישט דיין אייניקל, ס'איז נישט דיין אייניקל. און ממילא אז ס'איז נישט דיין אייניקל, יענעמ'ס קינד מעגסטו דיך מקרב זיין. יא, פארקערט, יענעמ'ס קינד זוכט מען דיך צו מקרב זיין. עסום דאס איז נישט דיין קינד. דא האט ער געכאפט עס, דא האט ער אופס, אה, דאס איז שוין עפעס א. סאו ממילא איז, איך בין דאך גארנישט מחדש, איך האב נאר געטראכט צוצוגעבן אז מ'רעדט דא און נאך א מעשה, און נאך איין זאך וואס איך וויל צולייגן, וואס דאס מסתמא האט מען עס נישט ארויפגעברענגט דא, אבער בדרך כלל, און דאס אויך מתוך נסיון קען איך זאגן, אז איך האב עס אמאל געהערט יארן צוריק האב איך עס געהערט פון מאיר קליינמאן. אונזער מאיר האט אמאל געזאגט אזוי, ער האט דאך אויך געדילט מיט אסאך פעמיליס, האט ער געזאגט אלע זייער אסאך האבן מורא פון שלעכטע השפעה, ווייסט איך עס האט השפעה איין ברודער אויפן צווייטע ברודער איינער אויף די שוועסטער, זאגט ער בדרך כלל בדרך כלל איז אדרבה די די די די די פעמילי די סיבלינגס האבן נישט קיין השפעה, אין א וועי רעזענטן זיי, ס'הייסט אין אנדערע ווערטער זיי האבן א געוויסע רעזענטמענט צו די ברודער,

דאס הייסט אז איך מעג מחלל שבת זיין כדי צו קענען ראטעווען דער איד פון שמד. דא איז די זעלבע נקודה. מען מעג טוען אסאך זאכן וואס אוודאי מען קומט אריין אין שולחן ערוך וועט מען פרעגן מסייע אז ס'גייט אריין אין די גדר פון ולפני עיוור, די אלע הלכות איז יעצט נישט דא יעצט. די אלע הלכות איז כמובן אז ס'איז דא אמאל א שאלה דארף מען עס ברענגען, אבער באופן עקרוני איז דארף מען יעצט דן זיין, מען גייט יעצט בשעת ווען א מענטש איז

כ'האב א קבלה אין קאמיט סוסייד דאס איז א מציאות, און עז יו סעד, נאו היסטערי אוו סוסייד, איווען אפילו ער וועט נישט צוריק קומען ווערן פרום, ער וועט נאר בלייבן געזונט און לעבעדיג אלס א פרייע איד, איז עס אויך איז אויך אויך ווערט. און צום שלוס, אונז זעמיר דא ווייסט איך אידן וואס זענען ליבאוויטשע חסידים, און די היום יום דאס דארף מען געדענקן כסדר, די היום יום וואס די פריערדיגע רבי שרייבט לגבי דארטן אז מען דארף משפיע זיין אויף א צווייטן לגבי טהרת משפחה, זאגט ער שטעל דיך פאר ווען ס'קומט צו דיר א אפשען אז דו קענסט ראטעווען א משפחה, דו קענסט ראטעווען א גאנצע שטאט פון א פייער, יא אזוי איז די לשון, קען פארן אויף א פייער, וואלסט דיך זיכער זיכער זיכער געפרייט אז ס'איז געקומען צו דיר די זכי' אז דו האסט געקענט ראטעווען א גאנצע פייער, זאגט ער ווען דו ביסט משפיע, דא ער רעדט לגבי משפיע זיין אויף נישט קיין פרומע אידן, אז דו האסט געקענט משפיע זיין אויף איין משפחה זאל טהרן טהרת המשפחה, איז דאס אסאך מער ווי דו האסט משפיע געווען ווי אויף א גאנצע שטאט צו ראטעווען פון פייער. אזוי געדענקסט די היום יום? נישט לאנג צוריק איז געווען די לעצטע. עס הייסט אין אנדערע ווערטער אזוי אמאל מיט איין קיש מיט איין האג מיט איין וויאזוי מען זאגט קען מען ראטעווען גאנצע משפחות און די מציאות האט געוויזן לייק יו סעד וואן האנדרעד ענד פאר משפחות וואס היינט זענען זיי פרום ווייל עקב דעם אבער מען דארף עס נישט טון ווייל ער גייט ווערן צוריק פרום. עס קען זיין ער גייט קיינמאל נישט ווערן פרום. ס'קען זיין, לעטס אסום אז, אפילו ער גייט קיינמאל נישט ווערן פרום. ס'איז עצמי ובשרי. ס'איז דיינער א קינד. ס'איז אונזער א קינד. ס'איז עצמי ובשרי. צו ער גייט יא, נישט אז דו טוסט עס שוין ווייל ער גייט, ווייל ער וויל זאלסט ווערן פרום, דעמאלטס האסטו שוין נישט, האסט, האסט, ביסטו שוין ווידער, האסטו אנגערירט דעם לבושים. טעיק אוט, טעיק אףף אלל דע לבושים. גיי צו צו אים צו היז עסענס. נישט ווייל דו גייסט אים מאכן פרום. ווייל איך גיי אים מאכן העפי, ער איז מיינס א קינד, איך גיי אים מאכן העפי, איך גיי אים ראטווען פון פון סוסייד, איך האב נישט אפילו א זין אז איך טו עס אלץ ווייל דאונט טעיק, טעיק אף דיס עקספעקטעישן די פירסט, די פירסט טינג, אויב ס'איז נאך דא די עקספעקטעישן טוסטו עס נישט מיטן גאנצן אמת, האסטו מיינסטו שוין ווידער עפעס א סיבה, האסט אים נישט ליב וויטאוט באנדעריס, האסט א חשבון, האסט א חשבון, דו ווייסט, לעטס אסום דו ווייסט אז ס'גייט קיינמאל, ער גייט קיינמאל נישט ווערן פרום.

יעדער איינער קוקט אן און מאכט די סטאטיסטיק וויפיל מענטשן האבן זיך אראפגעווארפן פון דאך אדער וואטעווער, כ'האב נישט קיין שום ספק אין דעם, יעדער קינד גייט אריין אין די גדר פון ספק פיקוח נפש, און אויף ספק פיקוח נפש איז גארנישט חוץ שפיכות דמים עבודה זרה, גילוי עריות, די עבירות האט מען דן געווען דעמאלטס, אבער מ'דארף נישט קומען צו די הלכה, אזוי ווי מ'זאגט נאובאדי איז היינט געווארן פריי מצד מינות ושמד, דערס נאו סאטש א טינג. ס'איז נישט דא א מענטש וואס איז געווארן פריי וועגן מינות, איי דאנט בעליוו, איי העד קוועשאנס, מען ליינט אסאך מאל די זאכן, איי העד קוועשאנס, איי סטארט טו קוועשאן, נאובאדי סטארטס טו קוועשאן, אונז זעמיר נישט קיין, אונז זעמיר נישט אזעלכע גרויסע מוחים, אונז זעמיר נישט אזעלכע פילאזאפערס, קיינער האט נישט קיין קוועשאנס, אלע האבן תירוצים, תירוצים אויף א פעין, און ס'איז דא פעין וואס אונז ווייסט מען נישט, מען ווערט געוואר זאכן, ליידער זיץ איך מיט אסאך מענטשן וואס זענען דורכגעגאנגען פעין יארן און יעצט קלאפט עס אויס, אויב עס איז מער מערידזש זאכן, און דא קען קען זיצן א מענטש וואס איז א א איד א פופציג יעריגע איד ס'פעלט אים גארנישט ער האט קינדער ער האט אייניקלעך ער האט געלט העפי אלוועיס און דו עפענסט אויף די שעל און דו ווערסט געוואר וואס גייט פאר בוקה ומבולקה וואס גייט פאר ס'איז ס'איז יו נאו מעשים בכל יום ממש וואס מענטשן טראגן מיט האסט נישט קיין מושג און אזוי ווי ער האט געזאגט און דאס קען איך זאגן ס'איז אינטערעסאנט פון טו טאוזענט איז געווארן אונז זעמיר געווארן נשמות אין לשון אין זוהר איז דא אזאך ווי נשמות דנוקבא ס'איז געווארן אזא מין בחינה ווי נקבות'דיגע נשמות היינט איז דער עולם סענסיטיוו נישט צו גלייבן נישט צו גלייבן איך בין געזיצן מיט א רב איך איך בין געזיצן מיט א רב א גרויסן רב אין א קעיס אין א שלום בית פרשה. בקיצור, איך רעד איך מיט איינעם, אינמיטן איז ארויפגעקומען א שמועס וועגן עפעס א צווייטן וואס מ'האט אים ארעסטירט פאר מאלעסטעישן, און איך רעד ארויף וועגן די שמועס, און איך זאג די עולם זאגט אז עס איז נישט אמת, מ'האט אים מ'ווייסט דאך עס איז געווען א סעט-אפ, רופט זיך אן דער הער, דאס האט מיר דער רב געזאגט, סעט-אפ? איך קען דעם יונגערמאן פערציג יאר צוריק, ער האט מיך מאלעסטעט. ער דארף זיצן מיט פיס. אזוי גיט ער מיר א זאג, ער פארט ווייטער. ער פארט ווייטער כאילו לא היה און ער איז א געזונטער און ער העלפט און ער טוט פאר יעדן. ס'איז אדורכגעגאנגען א ווייל פרעג איך אים, דו האסט מיר געגעבן א ווארף אריין די ווארט. פארוואס ביסטו נארמאל? פארוואס ביסטו נארמאל? איך גיי דאך, איך רעד דאך היינט מיט מענטשן וואס זענען נישט נארמאל. זאגט ער מיר, ווייל דער אייבערשטער האט געהאלפן אז איך בין נאך געבוירן געווארן אין די ניינטין סיקסטיס. אין די ניינטין סיקסטיס האט מען געקענט ווערן מאלעסטעד און בלייבן נארמאל, זאגט ער מיר אין טו טאוזענט דאזענט ווארק לייק דעט, עווריבאדי וואס איז די מינדעסטע מאלעסטעישן אדער וואטעווער וואס עס זאל נישט זיין, נישט נאר צובראכן, ער איז קראנק, אמאל צען יאר ארבעט עס, פופציג יאר ארבעט עס, איך מיין היינט וויטין די לעסט טוועלוו האורס האב איך גערעדט מיט א גרויסע סיקאלאדזשיסט, ער האט געדארפט דייעגנאוזן אויף א געוויסע פרשה, פרעג איך פון דעם סיקאלאדזשיסט, ער האט אים דייעגנאוזט מ'דארף אים שיקן צו א וואטעווער, צו א געוויסע ריהעביליטעישאן, אוועקפארן ווייט, פרעג איך אים, איך קען דעם מענטש פאר א לאנגע צייט, ער איז געווען א נארמאלע מענטש, וואט העפענד די לעסט קאפל אוו יערס? לאכט ער פון מיר, זאגט ער מיר, ווייסט וויפיל מענטשן קלאפט עס ארויס ביי די דרייסיג, ביי די פינף און דרייסיג, זאגט ער מיר, דו זעסט אסאך מאל א בחור, פלוצלינג זעצט ער זיך לערנען אין ישיבה, האקט אריין אפאר יאר, פלוצלינג איז ער א מתמיד בתורה, און דו הייבסט אן צו טראכטן, וואט העפענד? ס'איז דא אסאך מאל טאקע, ווייסט, ער האט געלערנט א מוסר ספר, ער האט געלערנט א חסידישע ספר, ס'האט אים באנומען, דער משפיע האט פארברענגט, און ס'האט אים אויפגענומען, ס'האט אים, ס'האט אים, ס'האט אים אנגעצינדן. זאגט ער מיר, אבער זייער אסאך מאל, ער איז דורכגעגאנגען א משבר.

טווענטי, אדער וועגן אזויווי צדיקים האבן געזאגט אז די ערשטע פופציג יאר האט דער אייבערשטער, נאכן קריג, האט דער אייבערשטער געוואלט אויפבויען כלל ישראל האט ער געמאכט אז ער זאגט, געדענקסט ווען אונז זענען געווען קינדער איז געווען די לאוגאוס, ווער זענען געווען די לאוגאוס? היינט זענען זיי אלע צדיקים, אלע אלע זענען געווען פרום, געגאנגען מיט די היטל קרום, געדענקסט?

יא, ס'איז נישט, יא. און אלע זענען פרום היינט. איך האב שוין אסאך פון זיי געטראפן. אלע זענען היינט פרום. פארשטייסט? נאו סאטש טינג. דער אייבערשטער האט פראטעקטעד אונזער דזשענערעישאן נאכן קריג ווייל די אונגארישע אידן האבן זיך געדארפט צוריק אויפבויען, און דער אייבערשטער האט זיי פראטעקטעד טאקע מיט א מיט א

גיי צו זיין קאר, מען גייט צו די באון מערא, מען גייט צו די באון מערא, מען לאזט אראפ די אלע אלע סעלס נישט נוגע, גיי צו די באון מערא און דארטן זאלסטו אים האגן, און וועסט אים האגן, ארום נעמען, און זאכן וואס איז נישט אזוי ווי דו זאגסט ס'איז נישט נארמאל צו טון, מיר פארציילט א איד וואס ער האט געהאט א טאכטער וואס רחמנא לצלן איז פרייד אוט, און איך קען אים און איך קען די טאכטער, איך ווייס וואס איז געווארן מיט איר, מיטגעהאלטן די גאנצע פרשה,

אז היינט צו טאג ארבעט נישט מוסר, אזוי זאגט די רבי, די רבי זאגט אז היינט צו טאג ארבעט נישט קיין מוסר זאגן פאר א קינד, ס'איז די איינציגסטע וועג איז ווי מ'איז מחנך א קינד איז דוגמא אישית, דוגמא אישית, דו פיר דיך אויף ווי עס דארף צו זיין, וועט דיין קינד זיך וועט זיך נאכפירן, און עכ"פ מוסר ארבעט נישט, די רבי שרייבט עס אין בריוון, ר' אשר שטייט אין די תשובות שוין אז איט דאזענט ווארק, שמאל דוחה ארבעט נישט. סאו במילא דאס איז אונזער עבודה, ס'איז אונזער תפקיד, און דאס איז נישט א תפקיד ווייל ס'איז דיין שליחות, ווייל ס'איז ווייל אזוי האט דער אייבערשטער געוואלט נישט ווייל איטס יור פראבלעם, ער איז דאס דאס איז דיין שליחות, דאס קען דו האסט א רעכט צו בעטן פון פון משה קאטלארסקי זאל דיך אריינלייגן צו כינוס השלוחים, ביסט א שליח, א שווערערע שליח ווי אסאך אנדערע שלוחים, און ממילא חזק ואמץ, ענד פאלאו די די לידער, ענד דו וואט יו גאט טו דו, איווען דאו איטס פעינפול איטס הוירטפול, און כמובן אויך די קינדער מיט די שוועסטערס מיט די ברידערס, מען טאר נישט קיין ווארט זאגן א קרומע ווארט, דאס איז אפילו מיט א קרומע אויג, אפילו מיט א מיט א מיט א, איך וועל דיר פארציילן א מעשה וואס איך וויל נישט צופיל מאריך זיין ווייל מען וועט כאפן ווער דאס איז, אבער איינער א איד א גאר א חשוב'ע איד האט אויך א קינד וואס איז נעבעך אינגאנצן ער קומט אן קומט צו חתונה ספעשל מיט א פאוני טעיל,

און דער קינד, דער גרויסער יונגל האט געטענה'ט, האט געפילט, דער קינד זאגט עס ווייל ער הערט דאס אין שטוב, און ער האט אפגעשניטן די קשר. דאס איז א מעשה וואס איך מיין נישט קיין ת ת, ס'איז נישט קיין כלי שלישי, ס'איז א כלי ראשון. ער האט אפגעשניטן די קינד ווייל דער דריי יעריגע קינד האט געזאגט עפעס, האט ער געהאלטן אז דער קינד זאגט וואס ער הערט אין שטוב. יעצט צוריק צו בויען אזא מין זאך איז ווערי טאף. סאו עכ"פ, דאס איז דאך נישט די פוינט צו סתם רעדן, עכ"פ איז אז דער אייבערשטער האט ענק געשיקט א געוואלדיגע געוואלדיגע שליחות, און א געוואלדיגע געוואלדיגע זכות צו קענען טון די ארבעט וואס איז ווערי פעינפול, און דער אייבערשטער האט עס ענק ענטראסטעט ווייל ווייל עטס האטס די כוחות, מיך האט דער אייבערשטער נישט געטראסט מיט אזא זאך ביקאז מיך האט ער נישט געטראסט, און ענק האט ער יא געטראסט, און ידוע די מעשה וואס די רבי האט געזאגט דעמאלס פאר דעם פעימאס אז ענק האט ער געטראסט ווייל עטס האטס עטס קענטס עס מאכן און נישט יעדעם האט דער אייבערשטער געטראסט. עטס האטס געוואלדיגע כוחות, געוואלדיגע דאס און איז נאכאמאל איטס טאף, איטס טאף און מענטשן וועלן זאגן און מענטשן

צו האבן א גוטע, ווי געזאגט אז ר' אבי טעיק יו אנדער יור ווינגס, וויטש איז דאס אליין אויך א יו נאו הי דאזענט דו איט פאר עוורי וואן, אמת יור ווערי פיקי, און דער אייבערשטער זאל געבן סייעתא דשמיא אין אויספירן ענקער שליחות וואס עטס זענטס געקומען אויף די וועלט, און קען זיין די גאנצע שליחות פון אראפקומען אויף די וועלט איז נאר פאר דעם, נאר פאר דעם, און עטס זאלטס מצליח זיין און ענקער עבודה זאל עושה זיין פירות, וואס הייסט פירות? מאכן די קשר צווישן ענקער זון און ענק, דאס איז די פירות, פירות איז לאו דווקא, דער אייבערשטער זאל העלפן אז טאקע די פירות זאלן ברענגען טאקע אז מען זאל צוקומען צום רבונו של עולם, וואס דאס איז יוזשעלי העפענס, איט גאוז אוטאמעטיקלי, ס'גייט אזוי, אבער דאס זאל נישט זיין די כוונה, די כוונה זאל נישט זיין פאר א ריזן, דאס איז מיין קינד עצמי בשרי, ווען די לינקע האנט האט געטון עפעס נישט שלעכט, גייט מען אים נישט פאנישן.